בעזרת השם יתברך, מסכת ראש השנה, דף י ז, מ'הייבט אן דף ט ז, עמוד ב' אונטן, תניא, בית שמאי אומרים, זאגט די הייליגע גמרא תניא, מ'האב געלערנט אין א ברייתא, בית שמאי אומרים, שלש כיתות הן ליום הדין, ס'דא דריי קבוצות, דריי גרופעס, ליום הדין, זאגט רש י בשעת תחיית המתים, וועלכע דריי קבוצות, אחת של צדיקים גמורים, ואחת של רשעים גמורים, ואחת של בינונים, און וואס געשעהט מיט די דריי קבוצות?

און מצפצפין ועולין, רשי זאגט צועקים און בוכים מתוך יסורים שעה אחת ועולין, זיי וויינען זיי שרייען די אייבערשטער נעמט זיי ארויף פון דארט, שנאמר, ווי שטייט אין פסוק, והבאתי את השלישית באש, די אייבערשטער וועט אריינלייגן די שלישית דאס איז די דריטע קבוצה, וואס טייטש די בינונים, אינעם פייער אינעם גיהנום, וצרפתים כצרוף את הכסף, זיי וועלן אויסגערייניגט ווערן, אזוי ווי זילבער ווערט אויסגערייניגט ווען מען הייצט עס אן, ובחנתים כבחון את הזהב, הוא יקרא בשמי, ואני אענה אותו, ס'טייטש דער בינוני וועט אויסרופן דעם רבונו של עולם'ס נאמען, דער רבונו של עולם וועט הערן זיין תפילה און אים ארויסנעמען, ועליהם אמרה חנה, און אויף זיי אויף די בינונים זאגט חנה, השם ממית ומחיה, מוריד שאול ויעל, צום סוף קומען זיי ארויף, בית הלל אומרים, בית הלל קריגן זיך אויף די בית שמאי אויף די בינונים, און זיי זאגן ניין, ורב חסד, מטה כלפי חסד, ס'טייטש נישט פשט די בינונים גייען אריין און שפעטער נעמט זיי דער רבונו של עולם ארויף, נאר מטה כלפי חסד, די אייבערשטער איז מטה, זענען דאך בינונים, ס'דאך האלב מצוות האלב עבירות, איז די אייבערשטער מטה די וואגשאל כלפי חסד, און זיי גייען בכלל נישט אריין אין גיהנום, ועליהם אמר דוד, און אויף זיי אויף די בינונים זאגט דוד המלך, אהבתי כי ישמע ה' את קולי, אז די אייבערשטער הערט צו זייער קול, די אייבערשטער איז מטה זייער דין לטוב, ועליהם אמר דוד, כל הפרשה כולה, די גאנצע קאפיטל פון אהבתי, איז אויף זיי געזאגט געווארן, אזוי ווי שטייט דארט אין פסוק, דלותי, ולי יהושיע, דוד המלך רופט זיך אן א דל אז ער האט נישט קיין מצוות ער איז א בינוני, פון דעסוועגן ולי יהושיע העלפט אים דער רבונו של עולם, זאגט יעצט די ברייתא ווייטער, פושעי ישראל בגופם און פושעי אומות העולם בגופם, דאס איז צוויי סארט עבירות וואס מ'וועט באלד זען די גמרא, פושעי ישראל בגופם דאס איז א קרקפתא דלא מנח תפילין, פושעי אומות העולם בגופם דאס איז די עבירה פון עריות, וואס אויף די צוויי עבירות, מענטשן וואס טוען די עבירות האבן שפעציעלע הארבע עונשים, יורדין לגיהנום ונידונים בה שנים עשר חודש, זיי גייען אריין אין גיהנום זענען דארט צוועלף חדשים, לאחר שנים עשר חודש, גופן כלה, ונשמתן נשרפת, ורוח מפזרתן, א ווינט צושפרייט זיי תחת כפות רגלי צדיקים, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, ועסותם רשעים, די אייבערשטער זאגט פאר די צדיקים עטס צוטרעטן די רשעים, כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם, ס'טייטש דאס איז די בחינה פון די רשעים וואס ווערן אש אונטער די פיס פון די צדיקים, אבל אבער זאגט די ברייתא, המינים,

ס'טייטש אלעס ביז ער איז פורש מדרכי ציבור. אדער ושנתנו חיתיתם בארץ חיים, באלד וועט מען זעהן דאס גייט ארויף אויף א פרנס המטיל אימה יתירה על הציבור שלא לשם שמים, אדער ושחטאו והחטיאו את הרבים, איינער וואס איז א חוטא ומחטיא את הרבים כגון ירבעם בן נבט וחבריו, איז זיי זענען יורדין לגיהנום ונידונים בה לדורי דורות, זיי בלייבן אויף אלעמאל אין גיהנום, שנאמר, שטייט אין פסוק, ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי, און די פסוק פירט דארט אויס ואשם לא תכבה, די פייער פארלעשט זיך נישט זיי גייען נישט ארויס פון גיהנום, גיהנום כלה והן אינן כלים, די גיהנום וועט זיך ענדיגן אבער זיי וועלן נישט ענדיגן ברענען, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, וצירם לבלות שאול, וואס טייטש זיי וועלן זיין לענגער ווי דעם שאול, זיי וועלן ברענען לענגער ווי די גיהנום אליין, די פסוק זאגט דארט ווייטער מזבול לו, איז זאגט די גמרא טאקע זאגט די ברייתא, וכל כך למה, פארוואס האבן זיי אזא הארבע עונש, מפני שפשטו ידיהם בזבול, ווייל זיי האבן פושט געווען זייער הענט בזבול ס'טייטש אינעם בית המקדש, זיי האבן גורם געווען צום חורבן בית המקדש, און זיי האבן זיך נאכן חורבן זיי האבן גורם געווען די בית המקדש זאל נישט צוריק געבויט ווערן, שנאמר מזבול לו, אזוי ווי שטייט דארט ווייטער מזבול לו, ואין זבול אלא בית המקדש, שנאמר שטייט אין פסוק, בנה בניתי בית זבול לך, זעט מען זבול איז די בית המקדש, ועליהם אמרה חנה, און אויף די רשעים האט חנה געזאגט, השם יחתו מריביו, דיינע יריבים דיינע שונאים וועלן צעפיצלט ווערן זיי וועלן קיינמאל נישט אויפשטיין, וואס דאס איז די רשעים וואס מען האט פריערט אויסגערעכנט, זאגט יעצט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזעהן אין די ברייתא אז די בינונים לויט די בית שמאי גייען אריין אביסל אין גיהנום און די אייבערשטער נעמט זיי פון דארט ארויס, זאגט יעצט די גמרא, אמר רבי יצחק בר אבין, ופניהם דומים לשולי קדירה, ס'טייטש אפילו טאקע די אייבערשטער נעמט זיי ארויס פון דארט, אבער זייער פנים איז פארשווארצט ווי די אונטערשטע חלק פון א טאפ, ואמר רבא, און רבא האט צוגעלייגט אויף דעם, ואינהו משפירי שפירי בני מחוזא, דאס איז פון די שיינע אידן פון די בני מחוזא, רבא האט געוואוינט אין מחוזא, זענען געווען אויסגעפאשעטע מענטשן די שיינע אידן דארט, איז זיי, ומקריין בני גיהנום, זיי וועלן צום סוף טאקע אנקומען אין די גיהנום, זיי זענען די בינונים, וואס זייער פענעמער וועלן פארשווארצט ווערן, און צום סוף ווען זיי קומען אן אין גן עדן, רופט מען זיי די בני גיהנום, ווייל מען וועט זען אויף זייער פנים, אז זענען טאקע געווען אין גיהנום. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען די ברייתא, אמר מר בית הלל אומרים ורב חסד מטה כלפי חסד, בית הלל האט געהאלטן אז די בינונים, קומען נישט אן אין גיהנום, נאר מטה כלפי חסד, די אייבערשטער איז מטה די וואגשאהל, זיי קומען דארט נישט אן אהין בכלל. איי פרעגט די גמרא והכתיב, והבאתי את השלישית באש, די פסוק פון די בית שמאי, וואס דארט איז לכאורה יא משמע, אז די שלישית, די דריטע גרופע, די בינונים קומען יא אן באש אין גיהנום, ענטפערט די גמרא ניין, התם, בפושעי ישראל בגופן, דאס זענען די פושעי ישראל בגופן, פושעי ישראל בגופן איז אוודאי בית הלל אויכט מודה, זיי קומען אן אין גיהנום. איי פרעגט די גמרא פושעי ישראל בגופן, והא אמרת לית להו תקנתא, פריערט האט מען געזאגט אז די פושעי ישראל בגופן גייען אריין אין גיהנום צוועלף חדשים, שפעטער זענען זיי אינגאנצן פארברענט, זיי גייען תחת כפות רגלי הצדיקים, און וואס זאגסטו מיר פלוצלינג דא אז זיי גייען אריין די אייבערשטער נעמט זיי גראד ארויף, ענטפערט די גמרא ניין כי לית להו תקנתא ברוב עוונות, וואס טייטש? טאמער זענען רשעים זיי האבן רוב עבירות, און זענען פושעי ישראל בגופם, איז זיי האבן נישט קיין תקנה טאקע זיי גייען צוועלף חדשים אין גיהנום און נאכדעם גייען זיי תחת כפות רגלי הצדיקים, אבער הכא דא רעדט מען מחצה עוונות ומחצה זכיות, ואית בהו נמי עון דפושעי ישראל בגופם, ס'טייטש דא רעדט מען פון א בינוני, האלב עבירות און האלב מצוות, נאר וואס דען ער האט אויך די עבירה פון פושעי ישראל בגופם וואס מ'האט פריערט אויסגעשמועסט, דאס איז א קרקפתא דלא מנח תפילין, איז דא לא סגי ליה דלאו והבאתי את השלישית באש, זיי קענען נישט אינגאנצן ארויסגיין, אן קיין גיהנום אינגאנצן, דערפאר מוז זיין לפחות דער והבאתי את השלישית באש, זיי גייען אריין א רגע אין גיהנום און דער רבונו של עולם נעמט זיי ארויס פון דארט, ואם לאו, טאמער זיי האבן אפילו נישט די עבירה, זיי זענען נישט קיין קרקפתא דלא מנח תפילין, נאר זיי זענען פשוט'ע בינונים, איז אויף זיי זאגט טאקע די בית הלל ורב חסד, מטה כלפי חסד, אז דער אייבערשטער איז מטה כלפי חסד, זיי גייען גראד אריין אין גן עדן. יעצט למעשה קומט אויס אונז האמיר דא געזען אז א רשע וואס איז פושעי ישראל בגופם איז אויף זיי זאגט די פסוק זיי גייען אריין צוועלף חדשים אין גיהנום און נאכדעם גייען זיי תחת כפות רגלי הצדיקים, די שאלה איז וואס איז מיט א רשע איינער וואס איז רוב עבירות אבער נישט פושעי ישראל בגופם וואס טוט זיך מיט זיי? איז תוספות זאגט זיי גייען צוועלף חדשים אין גיהנום וואס טייטש ביי זיי איז נישט געזאגט געווארן גופם כלה נשמתם כלה מתפזרת רוח מתפזרתם תחת כפות רגלי צדיקים נישט אזוי הארב? נאר צוועלף חדשים גיהנום און נאכדעם קומען זיי ארויף און זיי גייען אין גן עדן. קומט אויס למעשה אבער אזוי אז אונז האבן געזען זעקס אנדערע דינים. די ערשטע איז צדיקים גמורים האבן געזען זיי גייען גראד נכתבים ונחתמים לחיי עולם. שפעטער איז דא בינונים וואס איז האלב אויף האלב אבער זענען נישט קיין פושעי ישראל בגופם. ביי זיי זאגן די בית הלל ורב חסד די אייבערשטער איז אויך מטה כלפי חסד זיי גייען גראד אריין גן עדן. שפעטער איז דא בינונים וואס זענען אויך פושעי ישראל בגופם. זיי האבן געזען זיי גייען אריין א רגע אין גיהנום און די אייבערשטער נעמט זיי ארויס פון דארט. אויף זיי זאגט דער פסוק והבאתי את השלישית באש. שפעטער איז דא רשעים גמורים. וואס זענען נישט קיין פושעי ישראל בגופם, זיי זאגט תוס' זיי גייען אריין צוועלף חדשים גיהנום נאכדעם קומען זיי ארויס, שפעטער דא רשעים גמורים וואס זענען יא פושעי ישראל בגופם, זיי גייען אריין צוועלף חדשים אין גיהנום און ס'איז גופם כלה נשמתם כלה ורוח מפזרתם תחת כפות רגלי הצדיקים, און שפעטער דא די מינים די אפיקורסים די אלעס מ'האט פריערט אויסגערעכנט וואס זיי גייען קיינמאל נישט ארויס פון גיהנום. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזען אין די ברייתא ועליהם אמר דוד אהבתי כי ישמע השם, זאגט די גמרא דרש רבא מאי דכתיב אהבתי כי ישמע ה', אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם אימתי אני אהובה לפניך, ווען זעמער אונז אהוב פאר דיר, בזמן שאתה שומע קול תחנוני, ווען די אייבשטער הערט אונזער תפילות, זעמער אונז אהוב פארן רבונו של עולם דעמאלטס א סימן אונז זעמער אז אונז זעמער באליבט ביים רבונו של עולם, ווייטער שטייט אין פסוק דלותי ולי יהושיע, דרש'נט מען אף על פי שדלה אני מן המצוות, לי נאה להושיע, אז כלל ישראל זאגן פארן רבונו של עולם, אפילו אונז האבן נישט קיין מצוות זעמער בינונים, איז לי נאה להושיע ס'לוינט זיך אונז צו העלפן, ס'לוינט זיך זאל זיין מטה כלפי חסד ורב חסד, ווי מ'האט פריערט געזען. זאגט אונז די גמרא פושעי ישראל בגופן מאי ניהו, וואס איז דאס די פושעי ישראל בגופן אמר רב קרקפתא דלא מנח תפילין, א קאפ וואס האט נישט געלייגט קיין תפילין, ס'דא וואס זאגן וואס האט קיינמאל נישט געלייגט קיין תפילין, וואס לייגט נישט נארמאל תפילין, ס'דא וואס זאגן אז סתם איינער וואס איז מבטל א עבירה אזוי ווי תפילין, א מחלוקת די ראשונים. ווייטער וואס איז פושעי אומות העולם בגופן אמר רב בעבירה ווי די מפרשים זענען מסביר די עבירה פון גילוי עריות האבן מיר ווייטער געזען ושנתנו חיתיתם בארץ חיים אמר רב חסדא זה פרנס המטיל אימה יתירה על הציבור שלא לשם שמים א פרנס וואס איז מטיל אימה יתירה על הציבור איז ער שטארק נענש גייט קיינמאל נישט ארויס פון גיהנם אמר רב יהודה אמר רב כל פרנס המטיל אימה יתירה על הציבור שלא לשם שמים אינו רואה בן תלמיד חכם און נישט זוכה צו א זון א תלמיד חכם שנאמר שטייט אין פסוק לכן יראוהו אנשים איינער וואס מענטשן האבן מורא פאר אים, לא יראה כל חכמי לב, ער וועט נישט זוכה זיין צו זינען חכמי לב צו תלמידי חכמים. האט מען ווייטער געזען די ברייתא בית הלל אומרים ורב חסד מטה כלפי חסד, פרעגט אונז די גמרא היכי עביד, רבונו של עולם איז מטה כלפי חסד וויאזוי? איז דא א מחלוקת, ר' אליעזר אומר, כובשו, די אייבערשטער שטופט אראפ די זכיות, ס'טייטש ליגט אויפן וואגשאל די עבירות מיט די זכיות, שטופט די אייבערשטער אראפ די זכיות שנאמר ישוב ירחמנו, יכבוש עוונותינו די אייבערשטער שטופט אראפ די זכיות כדי טאקע אונז זאלן נישט נענש ווערן אויף די עוונות, דאס איז די יכבוש עוונותינו וועגן די עוונות. רבי יוסי בר חנינא אומר, נושא, די אייבערשטער הייבט אויף די עבירות, אזוי ארום גייט אראפ די זכיות אטאמאטיש, שנאמר נושא עוון ועובר על פשע, ס'איז א ענין פון נושא, די אייבערשטער הייבט אויף די עבירות. תנא דבי רבי ישמעאל א דריטע וועג, מעביר ראשון ראשון, וכן היא המידה, ס'טייטש די מידה פון רב חסד איז מעביר ראשון ראשון, וואס מיינט מעביר ראשון ראשון? די אייבערשטער נעמט אראפ די ערשטע עבירה, און נאכדעם הייבט מען אן ארויפפאקן די עבירות און די מצוות, ס'טייטש ס'פעלט אן עבירה, אזוי בעצם טאמער ס'וואלט ווען געווען גלייך אויף גלייך, יעצט זאלן די מצוות אראפגיין, אבער מ'האלט די עבירה אין די זייט, אמר רבא, ועוון עצמו אינו נמחק, דאי איכא רובא עוונות, מחשיב בהדייהו, ס'טייטש אויב ס'האלט די עבירה אין די זייט, טאמער ס'קומט יעצט אויס די מצוות מער ווי די עבירות, איז עס סימן די איד איז א בינוני מ'לאזט טאקע די עבירה אין די זייט, טאמער אבער די איד איז נאכאלץ א רשע ס'דא מער עבירות ווי מצוות, פאקט מען ארויף שוין די עבירה צוזאם מיט אלע עבירות, און די איד ווערט אויך נענש אויף דעם. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבא, האט רבא געזאגט, כל המעביר על מדותיו, איינער וואס איז מעביר אויף זיינע מדות, טייטש ווען מ'טשעפעט אים, ס'גייט אים נישט אן, ער לאזט אפ, ס'גייט נישט מדקדק, מעבירין לו על כל פשעיו, איז מען פאר אים אויך נישט מדקדק אויף זיינע עבירות, שנאמר נושא עוון ועובר על פשע, למי נושא עוון? פאר וועם איז די אייבערשטער נושא עוון? למי שעובר על פשע, איינער וואס איז עובר ער לאזט אפ פשעים קעגן אים. פארציילט די גמרא, רב הונא בריה דרב יהושע חלש, רב הונא בריה דרב יהושע איז קראנק געווארן, על רב פפא לשיולי ביה, רב פפא איז געגאנגען זען וואס טוט זיך מיט אים, חזייה דחליש ליה עלמא, האט רב פפא געזען אז ער גייט שטארבן, אמר להו האט ער געזאגט פאר די מענטשן וואס שטייען דארט, צביתו ליה זוודתא. גרייטס אים צו א צידה לדרך גרייטס אים צו תכריכים, לסוף איתפח, צום סוף איז רב הונא בריה דרב יהושע געזונט געווארן, הוה מיכסיף רב פפא למיחזייה, רב פפא האט זיך געשעמט אים צו זעהן, אמר ליה, האט רב פפא אים געזאגט, מאי חזית וואס האסטו געזעהן, אמר ליה, האט רב פפא אים געענטפערט, אין הכי הוה, ביסט גערעכט, וואס טייטש, איך האב טאקע געדארפט שטארבן, ואמר להו הקדוש ברוך הוא איז ארויף אין הימל, דער רבונו של עולם האט געזאגט בית דין של מעלה, הואיל ולא מוקים במיליה, היות ער איז נישט מדקדק אויף מענטשן וואס טשעפענען אים, לא תקומו בהדיה, העט מען נישט מדקדק זיין אויף אים, שנאמר נושא עוון ועובר על פשע, למי נושא עוון, לעובר על פשע, און ממילא האט מען אים צוריק אראפגעשיקט אויף די וועלט. זאגט די גמרא ווייטער שטייט ווייטער אין פסוק, לשארית נחלתו, אמר רב אחא בר חנינא, אליה וקוץ בה, וואס טייטש אזוי ווי א וויידל מיט א קוץ מיט א דארן אין דעם, ס'איז דא א גוטע זאך, אבער ס'איז אויך דא א שלעכטע זאך, ווייל לשארית נחלתו ולא לכל נחלתו, למי שמשים עצמו כשיריים, נאר איינער וואס איז א עניו און מאכט זיך ווי שיריים, דהיינו פשט אזוי, שטייט דאך דא נושא עוון ועובר על פשע, מען האט דאך געזען אז די אייבערשטער איז נושא עוון פאר וועם? פאר איינער וואס איז עובר על פשע, פאר איינער וואס איז נישט מדקדק, ער גייט אים נישט אן, ס'גייט אים נישט אן א מענטש טשעפעט אים, אבער אויף דעם זאגט דער פסוק דאס איז נאר לשארית נחלתו, דאס איז נישט פאר יעדעם, דאס איז נישט פאר אלע אידן, איינער וואס איז אזא מין בעל גאווה אז מען קען אים פשוט נישט טשעפענען, אזא איינעם איז אוודאי נישט נושא עוון, פאר אים, ער קריגט גארנישט, נאר איינער וואס איז טאקע משים עצמו כשיריים, ער ווערט גערעכנט לשארית נחלתו, וואס טייטש ער איז טאקע מוותר, ער ווערט געטשעפעט, אבער עס גייט אים נישט אן, ער שטעלט זיך אין די זייט, ער איז עובר על פשע, איז פאר אים איז נושא עוון. זאגט די גמרא ווייטער רב הונא רמי, רב הונא האט געפרעגט א סתירה כתיב שטייט אין פסוק צדיק השם בכל דרכיו, איז משמע צדיק א לשון פון צדק, די אייבערשטער טוט א דין אזוי ווי דער צדק איז, וכתיב שטייט וחסיד בכל מעשיו, חסיד איז לפנים משורת הדין, נאר וואס דען, בתחילה צדיק, קודם איז דער רבונו של עולם אין בחינה פון א צדיק, טוט שורת הדין, ולבסוף, אז דער רבונו של עולם זעט אז די וועלט קען נישט שטיין אזוי, חסיד, גייט די אייבערשטער לפנים משורת הדין. זאגט די גמרא אן ענליכע לימוד רבי אלעזר רמי, כתיב שטייט אין פסוק ולך ה' חסד, און משמע די אייבערשטער טוט חסד לפנים משורת הדין, כתיב, שטייט ווייטער אין פסוק, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו, די אייבערשטער געבט פונקטליך, די אייבערשטער באצאלט לויט די מעשים פון די מענטש, פונקט די דין, און נאר וואס דען? דארף מען פארענטפערן בתחילה כי אתה תשלם כמעשהו, קודם וויל טאקע די אייבערשטער מיטן דין, אבער לבסוף, די אייבערשטער זעט די וועלט קען נישט אזוי שטיין, איז ולך השם חסד, טוט די אייבערשטער לפנים משורת הדין. איי די פסוק איז אביסעל לכאורה פארדרייט, ווייל קודם שטייט ולך השם חסד, און נאכדעם שטייט כי אתה תשלם לאיש כמעשהו נאר וואס דען זאגט תוס' מ'דארף טאקע טייטשן, ולך השם חסד פארוואס? ווייל די אייבערשטער זעט כי אתה תשלם לאיש כמעשהו ער ארבעט נישט. זאגט די גמרא ווייטער אן ענדליכע לימוד אילפי ואמרי לה אילפא, רמי האט געפרעגט כתיב שטייט אין פסוק ורב חסד, און משמע רב חסד לפנים משורת הדין, וכתיב ואמת, און משמע פונקט דעם דין, פונקט די שורת הדין נישט מער, נאר וואס דען ווייטער, בתחילה ואמת, ולבסוף, ורב חסד, די אייבערשטער זעט ס'גייט נישט מיט אמת, נאר וואס דען מען דארף אויך טון לפנים משורת הדין, איז טאקע צום סוף ורב חסד, זאגט די גמרא, שטייט אין פסוק ויעבור השם על פניו ויקרא, אמר רבי יוחנן, אלמלא מקרא כתוב, ווען נישט שטייט אזוי בפירוש, אי אפשר לאומרו, וואלט מען נישט געקענט אליין אזאנס זאגן, אבער אזוי שטייט אין פסוק, און ר' יוחנן דרשנ'ט שטייט ויעבור, אזוי ווי א עובר לפני התיבה, אז וואס? מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור, די אייבערשטער האט זיך מתעטף געווען מיט א טלית, אזוי ווי א שליח ציבור וואס איז עובר לפני התיבה, וואס גייט צו צום עמוד, והראה לו למשה סדר תפילה, און ער האט געוויזן פאר משה די סדר תפילה פון די שלוש עשרה מידות של רחמים, טייטש משה האט געזען אזא מחזה, כאילו דער רבונו של עולם איז כביכול ארומגענומען מיט א טלית ביים עמוד און זאגט די שלוש עשרה מידות של רחמים, און אמר לו, דער רבונו של עולם האט כביכול געזאגט פאר משה רבינו, כל זמן שישראל חוטאין, אז אידן טוען עבירות, יעשו לפני כסדר הזה, זאלן זיי זאגן די שלוש עשרה מידות של רחמים, ואני מוחל להם, און דער רבונו של עולם וועט זיי מוחל זיין. זאגט די גמרא שטייט טאקע אין פסוק, השם השם, וואס די געדאפלטע לשון דרשנ'ט מען, אני הוא קודם שיחטא אדם, ואני הוא לאחר שיחטא אדם יעשה תשובה, די זעלבע רבונו של עולם האט רחמנות פארן עבירה, און נאכן עבירה נאכן תשובה טון. שטייט ווייטער, קל רחום וחנן אמר רב יהודה, ברית כרותה לשלוש עשרה מידות, שאינן חוזרות ריקם, די שלוש עשרה מידות איז קיינמאל נישט חוזר ריקם, נאר ווען אידן זאגן דאס פועל'ט מען אין הימל, שנאמר, ווי שטייט אין פסוק, גראד נאך די שלוש עשרה מידות שטייט הנה אנכי כורת ברית, ס'טייטש ס'דא א ברית צווישן דער רבונו של עולם און כלל ישראל, אז ווען כלל ישראל וועלן זאגן די שלוש עשרה מידות של רחמים, עט זיי דער רבונו של עולם מוחל זיין, זאגט די גמרא ווייטער אמר רבי יוחנן, האט ר' יוחנן געזאגט, גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של אדם, תשובה איז אזוי גרויס אז עס קען צורייסן גזר דין'ס אויף א מענטש, אז ס'דא א גזר דין אויף א מענטש קען דאס תשובה צורייסן, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, דער נביא זאגט דארט אין ישעיה תוכחה, השמן לב העם הזה, די פאלק האט זיך פעט געמאכט, ואזניו הכבד, און זיי האבן שווער געמאכט זייער אויערן, ועיניו השע, און זיי האבן פארמאכט זייער אויגן זאלן נישט זען, פארוואס? סקוקט אויס כאילו פן יראה בעיניו, זיי ווילן נישט זען זיי האבן מורא זיי האבן זען, ובאזניו ישמע זיי האבן מורא זיי האבן הערן, ולבבו יבין זיי האבן מורא טאמער די הארץ עט פארשטיין, ושב ורפא לו כאילו זיי האבן מורא תשובה צו טון, איז משמע אז טאמער זיי וואלטן תשובה געטון ורפא לו וואלטן זיי געהאט א רפואה, זעהן מיר אז תשובה העלפט, ס'טייטש אפילו אז כלל ישראל נאך די גזירה אויפן חרבן וואלט תשובה געטון וואלט עס נאך געקענט העלפן, אמר ליה רב פפא לאביי, זאגט רב פפא צו אביי, ווער זאגט דיך? וואס א ראיה פון די פסוק? ודילמא לפני גזר דין, קען זיין דער פסוק רעדט פארן גזר דין, פארן גזר דין קען טאקע תשובה העלפן, אבער ווער זאגט ווי רבי יוחנן זאגט אז אפילו נאך א גזר דין איז גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של אדם, דאס זעט מען נישט אין דער פסוק, אמר ליה, זאגט אביי צו רב פפא יא, מען זעט עס יא, ווייל ורפא לו כתיב, איזהו דבר שצריך רפואה, וואס טייטש א זאך דארף א רפואה פארן גזר דין, וואס דארף א רפואה, נאר אוודאי רעדט זיך עס הווי אומר זה גזר דין, נאכן גזר דין איז דער גזר דין דארף א רפואה, איז אויף דעם זאגט דער פסוק ורפא לו אז תשובה קען אויסמעקן א גזר דין, פרעגט די גמרא מיתיבי א קשיא אויף ר' יוחנן פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא השב בינתיים מוחלין לו, איינער וואס טוט תשובה צווישן ראש השנה יום כיפור איז מען אים מוחל די עבירות, לא שב בינתיים אפילו הביא כל אילי נביות שבעולם אין מוחלין לו, טאמער ער טוט נישט תשובה איז אפילו ער ברענגט אלע אילי נביות דאס איז זייער משובח'דיגע אילים, איז אפילו ער ברענגט אלע פון דער וועלט אויף קרבנות איז מען אים נאך אלץ נישט מוחל ווייל ער האט נישט תשובה געטון צווישן ראש השנה יום כיפור, זעהן מיר דא אז נאך יום כיפור איז צו שפעט, מען קען שוין נישט תשובה טון ווייל עס שוין דא דעם גזר דין און מען קען נישט צורייסן א גזר דין מיט תשובה, איז א קשיא אויף ר' יוחנן, זאגט די גמרא לא קשיא, ס'איז נישט קיין סתירה. הא ביחיד, הא בציבור. א יחיד קען טאקע נישט צורייסן א גזר דין, א ציבור קען יא, און פון דעם האט רבי יוחנן גערעדט. מיתיבי פרעגט די גמרא א קשיא פון א ברייתא, שטייט אין פסוק אויף ארץ ישראל, עיני השם אלקיך בה, דער פסוק זאגט דארט מראשית השנה ועד אחרית שנה האט מען שוין געזען דער פסוק, איז דאס אז די אייבערשטער קוקט אזוי אויף ארץ ישראל א גאנץ יאר, איז עתים לטובה ועתים לרעה, ס'דא אמאל איז דאס א גוטע זאך, און אמאל דאס איז א שלעכטע זאך, איז די ברייתא מסביר, עתים לטובה כיצד, הרי שהיו ישראל רשעים גמורים בראש השנה, טאמער אידן זענען געווען רשעים גמורים בראש השנה, ופסקו להם גשמים מועטין, און מען האט פארפסקנט פאר אידן, מען האט גוזר געווען זייער ווייניג רעגן די יאר, ווייל זיי זענען געווען רשעים, לסוף, צום סוף, חזרו בהם, האבן אידן תשובה געטון, איז להוסיף עליהן, אי אפשר, שכבר נגזרה גזירה, יעצט צולייגן רעגן קען מען נישט שוין צו שפעט, שוין נגזר געווארן די גזירה, אלא נאר, הקדוש ברוך הוא מורידן בזמנן על הארץ הצריכה להן הכל לפי הארץ, וואס טייטש די רבונו של עולם, איז דאך עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, און וואס טוט די רבונו של עולם, די רבונו של עולם ברענגט דאס ביסל רעגן וואס מען האט יא פארמשפט פאר זיי, דער טראפן רעגן פאלט אויף די ריכטיגע פלאץ די ריכטיגע מינוט, די ריכטיגע צייט, אזוי טוט עס אויף וואס דארף אויפטון, ס'טייטש א פעלד וואס דארף גאר וויכטיג רעגן, קריגט טאקע די רעגן וואס ס'דארף, אויף די ריכטיגע מינוט, און אלעס וואקסט ווי ס'דארף צו זיין, אבער עתים לרעה כיצד, אמאל איז דאס א שלעכטע זאך, ווייל הרי שהיו ישראל צדיקים גמורים בראש השנה, ופסקו עליהן גשמים מרובים זענען וואויל געווען, מ'האט זיי פאר'משפט מיט אסאך רעגן, און לסוף חזרו בהם צום סוף האבן זיי געטון עבירות, איז לפחות מהן אי אפשר, שכבר נגזרה גזירה, שוין געווען די גזירה קען מען נישט ווייניגער מאכן די רעגן, אלא הקדוש ברוך הוא מורידן שלא בזמנן, על הארץ שאינה צריכה להן, נאר וואס דען? ס'רעגנט פלעצער ווי מ'דארף נישט קיין רעגן, און ס'רעגנט צייטן וואס מ'דארף נישט קיין רעגן, די רעגן מאכט קאלע די פעלד, איז אזוי געט זיך די אייבערשטער אן עצה אז די אייבערשטער קוקט דארט א גאנצע יאר, און טאמער מ'פירט זיך נישט אויף ווי עס דארף צו זיין ווערט מען נענש, אבער על כל פנים פירט די גמרא אויס די קשיא, לטובה מיהא ליקרעיה לגזר דינייהו ולוסיף להו, ס'טייטש טאמער רבי יוחנן איז גערעכט אז אז מ'טוט תשובה קען מען צורייסן גזירות, און וואס דארף די אייבערשטער נעמען דאס ביסל רעגן און עס לייגן אויף די ריכטיגע פלעצער, זאל מען פשוט צורייסן די גזירה, און זאל צוקומען אסאך רעגן? ענטפערט די גמרא ניין, שאני התם, דאפשר בהכי, דא איז דא א ברירה, אז ס'איז דא א ברירה, די אייבערשטער קען זיך עצה געבן אן צורייסן די גזירה, צורייסט מען נישט קיין גזירות, טאמער מען האט נישט קיין ברירה צורייסט מען טאקע די גזירה. פרעגט די גמרא ווייטער אויף רבי יוחנן, תא שמע, פון א ברייתא, שטייט אין פסוק אין תהילים, די פסוק וואס מען זאגט פרייטאג צונאכטס ביים דאווענען, יורדי הים באוניות עושים מלאכה במים רבים, די מענטשן וואס פארן דארט אויפן שיף, המה ראו מעשי השם, ויאמר ויעמוד רוח סערה ותרומם גליו, יחוגו וינועו כשיכור די שיף ווארפט זיך, ויצעקו אל ה' בצר להם, און מ'הייבט אן דאווענען פארן באשעפער, און צום סוף טאקע ווערן די אלע מענטשן געראטעוועט, יודו להשם חסדו, מ'דאנקט די באשעפער. איז עשה להן סימניות, זאגט די ברייתא, אין די פסוקים דארט, צווישן די פסוקים, איז דא אזא פארקערטע נון, אזעלכע סימנים אינעם פסוק, רש"י מאלט עס דא אויס, כאכין ורקין שבתורה, וואס די סימנים זענען אזוי ווי אך און רק, וואס שטייט אין די תורה, ווי שטייט אין תורה א לשון פון אך אדער רק, איז עס א מיעוט, די נון, די פארקערטע נון, איז אויך א מיעוט, לומר לך, צעקו קודם גזר דין, נענין, צעקו לאחר גזר דין, אין נענין. ס'טייטש די פארקערטע נונ'ס קומט אונז זאגן א מיעוט אז נישט אלעמאל הערט די אייבערשטער צו די תפילות, נאר טאמער מען דאוונט טאקע פארן גזר דין, איז דאך א קשיא אויף רבי יוחנן, ווייל רבי יוחנן זאגט דאך אז א תפילה קען צורייסן א גזר דין, זאגט די גמרא הני נמי כיחידין דמו, וואס טייטש ס'איז ווייטער נישט קיין קשיא, ווייל די יורדי הים זענען אזוי ווי יחידים אפילו ס'דא אסאך מענטשן אויף א שיף איז מיט דעם אלעם יעדער איינער איז א מענטש פאר זיך יעדע משפחה א משפחה פאר זיך ס'איז נישט א ציבור און במילא טאקע ביי א יחיד האט מען געזען א יחיד קען נישט צורייסן א גזירה. זאגט די גמרא ווייטער נאך א קשיא אויף רבי יוחנן תא שמע שטייט אין די ברייתא שאלה בלוריא הגיורת את רבן גמליאל בלוריא איז געווען א גיורת האט זי געפרעגט רבן גמליאל פארדעם וואס זי איז געווארן א גיורת כתיב בתורתכם שטייט ביי ענק אין די תורה אשר לא ישא פנים אז די אייבערשטער איז נישט נושא פנים וכתיב, ישא השם פניו אליך, לכאורה א סתירה, נטפל לה רבי יוסי הכהן, איז רבי יוסי הכהן אריינגעשפרינגען און ער האט געענטפערט, וואס טייטש זי האט געפרעגט רבן גמליאל, רבי יוסי הכהן האט אריינגעטאנצט ער האט דאך געזאגט ישא השם פניו אליך יעדן טאג ער איז געווען א כהן, האט ער געענטפערט אזוי אמר לה אמשול לך משל, כ'וועל דיר זאגן א משל למה הדבר דומה, לאדם שנושה בחבירו מנה וקבע לו זמן בפני המלך ונשבע לו בחיי המלך, א מענטש האט געבארגט פאר זיין חבר א געלט א מנה, און יענער האט אים געשוואוירן פארן מלך אז ער גייט אים צוריק צאלן, הגיע זמן ולא פרעו, ס'איז געקומען די צייט, ער האט נישט צוריק געצאלט, בא לפייס את המלך, איז ער געקומען איבערבעטן דעם קעניג, אויף דעם וואס ער האט געשוואוירן דארט, ער האט פאלש געשוואוירן פארן קעניג, ואמר לו, האט דער קעניג אים געזאגט עלבוני מחול לך לאז איך אפ, לך ופייס את חברך, צאל צוריק די געלט, הכא נמי, דא אויך, כאן, דאס וואס שטייט ישא השם פניו אליך, בעבירות שבין אדם למקום, אויף די עבירות איז דער רבונו של עולם טאקע מוחל, אבער כאן, וואס שטייט אשר לא ישא פנים, איז בעבירות שבין אדם לחבירו, אזוי זאגט די ברייתא אזוי האט ר' יוסי הכהן געענטפערט פאר בלוריא הגיורת, פירט אבער די ברייתא אויס, עד שבא ר' עקיבא ולימד, ר' עקיבא האט פארענטפערט די סתירה פון די פסוקים אינגאנצן אנדערש, האט ער געזאגט כאן קודם גזר דין, כאן לאחר גזר דין, פארן גזר דין איז ישא השם פניו אליך, דאס טייטש מען קען נאך פוילן ביים אייבערשטן, דער אייבערשטער זאל אים מוחל זיין, אבער נאכן גזר דין, אויף דעם שטייט שוין אשר לא ישא פנים, קען מען שוין גארנישט טון, איז דאך ווייטער א קשיא אויף רבי יוחנן, זעהט מען נאכן גזר דין קען מען מער נישט תשובה טון, תשובה קען נישט צורייסן א גזר דין, ענטפערט די גמרא די זעלבע תירוץ פון פריערט, הכא נמי ביחיד, רבי עקיבא רעדט אויך פון א יחיד, אבער אוודאי א ציבור, א רבים, קען צורייסן א גזר דין.